בעזרת השם יתברך, מסכת שבת דף עיין ח, מ'הייבן מיר אן דף עיין ח עמוד א' אויבן ביי די צוויי פינטלעך, מים כדי לשוף בהן את הקילור, מיר האבן געזען אין די משנה אז די שיעור וואס מ'איז מחיוב אויף הוצאת שבת ווען ס'קומט צו וואסער איז כדי לשוף בהן את הקילור, האבן מיר געזען קילור דאס איז אזא סארט רפואה, וואס מען שמירט אריין אין די אויגן און מען דארף עס אויסמישן מיט עפעס א משקה, און בדרך כלל האט מען עס אויסגעשמירט מיט וואסער, און במילא די וואסער, די שיעור פון הוצאה ביי וואסער איז טאקע לשוף בהן את הקילור וויפיל מען דארף אויף צו אויסמישן מיט די קילור אויסצוהיילן א אויג. זאגט יעצט די גמרא אזוי, אמר אביי האט אביי געזאגט, מכדי, וואס טייטש אזוי איז בעצם די דין לגבי הוצאה שבת, כל מילתא דשכיחא ולא שכיחא, אזול רבנן בתר דשכיחא לקולא, וואס טייטש יעדע זאך, וואס האט צוויי שימושים, ס'האט א שימוש וואס איז שכיח און ס'האט א שימוש וואס איז נישט שכיח, איז האבן די חכמים קובע געווען אז מ'קוקט אויף די שכיח'דיגע שימוש אפילו לקולא, למשל און וועלן מיר באלד זעהן אביי אליין וועט טאקע ברענגען די משלים, איז למשל וויין, וויין, נארמאל א מענטש טרינקט וויין, נארמאל מענטשן, מ'האט נישט גענוצט וויין אויף א רפואה ווייל וויין איז גאר א טייערע זאך, און במילא. אפילו ס'איז דא אפאר מענטשן וואס נוצן וויין אויף א רפואה, און ווען מ'נוצט וויין אויף א רפואה נוצט מען א טראפל וויין, איז מען נישט מחיוב ווען מ'טראגט ארויס א טראפל וויין אויף הוצאה, פארוואס? ווייל די עיקר שימוש פון וויין איז אויף צו טרינקען, און ממילא איז די שיעור אזוי ווי די שיעור וואס מ'האט געזען אין די משנה, אז כדי אנצופילן א גלעזל א רביעית. וואס טייטש דאס בעצם דא איז א קולא, מ'נעמט די גרעסערע שיעור, פארוואס? ווייל דאס איז די דבר השכיח. מה שאין כן זאגט אביי שכיחא ושכיחא, אזול רבנן בתר דשכיחא לחומרא, טאמער ס'איז דא א זאך וואס באנוצט צוויי שימושים, און ביידע זענען שכיח, דעמאלטס אוודאי קוקט מען אויף די חומרא'דיגע שיעור, און וועלן מיר זעהן אביי ברענגען א משל אז האניג, וואס האניג איז אכילה נארמאל מ'עסט עס ס'איז שכיח, אז מענטשן זאלן עס עסן, און ס'איז אויך גאר שכיח אז מענטשן זאלן עס נוצן אויף א רפואה, יעצט עסן עסט מען אסאך, פאר רפואה נוצט מען נאר אביסל, אבער היות וואס ביידע זענען שכיח, זאגט מען לחומרא אז די שיעור איז די קלענערע שיעור, די שיעור פון די רפואה, איז לאמיר זען אביי ברענגט יעצט די משלים, יין, וויין, שתייתו שכיחא, רפואתו לא שכיחא, ס'איז נישט שכיח מ'זאל זיך באנוצן מיט דעם אויף א רפואה, און ממילא אזול רבנן בתר שתייתו דשכיחא לקולא, פארדעם איז די שיעור די גרעסערע שיעור די שיעור פון שתייה, וואס אפילו ס'איז די גרעסערע שיעור און ס'איז לקולא אבער דאס איז די שכיח'דיגע שימוש, חלב, די זעלבע זאך מילך, אכילתו שכיחא רפואתו לא שכיחא, ס'איז נישט שכיח אז מען זאל זיך באנוצן מיט מילך אויף א רפואה, און ווייטער די אלע רפואות וואס מען רעדט דא בעיקר רעדט מען ווייטער פון די קילור, וואס טייטש די קילור קען מען דאך אויסמישן מיט כל מיני משקאות, אבער ווי נישט ווי ס'איז נישט די דרך אויסצומישן קילור מיט מילך, און ווי רש י איז מסביר וואס טייטש אוודאי דא מענטשן וואס מישן עס אויס מיט מילך, אבער מען מישט עס אויס מיט אלע מיני זאכן, ס'איז אויך דא מענטשן וואס מישן עס אויס מיט וואסער, ס'איז דא מענטשן וואס מישן עס אויס יעדער איינער מישט עס אויס מיט א צווייטע זאך, און ממילא ס'איז נישט דווקא שכיח אז מ'זאל נוצן מילך אויף דעם, איז פאר דעם אזול רבנן בתר אכילתו לקולא, קוקט מען אן אויף די שיעור אכילה און מ'פסק'נט לקולא אזוי ווי אונז האבן געזען אז די שיעור פון מילך איז כדי לוגמא אויף אנצופילן די מויל וואס דאס איז לקולא בעצם דאס איז א גרויסע שיעור, מה שאין כן דבש, זאגט אביי וואס איז מיט האניג, וואס האניג איז אכילתו שכיחא און רפואתו שכיחא, ביי האניג איז יא שכיח די רפואה ווייל מ'האט געזען די רפואה אויף כתית איז דווקא מיט האניג, דער כתית איז דער בהמה וואס האט א קלאפ אויפן רוקן נוצט מען האניג אויף דאס אויסצוהיילן, און בממילא היות וואס מען קען נאר נוצן האניג אויף דעם, וואס דאס איז דאך אנדערש פון קילור וואס קילור קען מען אויסמישן מיט אלע מיני משקאות, איז פאר דעם האניג הייסט רפואתו שכיחא איז אזול רבנן בתר רפואתו לחומרא, קוקט מען טאקע אויף די קלענערע שיעור וואס ביידע זענען שכיח, סיי אכילתו סיי רפואתו. איז רפואתו איז א קלענערע שיעור איז מען מחמיר אויף די קלענערע שיעור טאקע, אלא אבער פירט אויס אביי א קשיא, מים, וואס איז מיט וואסער, מכדי שתייתו שכיחא רפואתו לא שכיחא, וואסער איז דאך די שתיה שכיח, מען טרינקט עס נארמאל, און רפואה אויף קילור איז נישט שכיח ווייל אויף קילור האבן מיר געזען קען מען נוצן אלע מיני משקאות, און ממילא מאי טעמא אזול רבנן בתר רפואתו לחומרא, פארוואס טאקע האבן די חכמים מחמיר געווען און ביי וואסער געזאגט די קליינע שיעור אויף צו מאכן קילור, אמר אביי, ענטפערט אביי, בגלילא שנו, ביסט גערעכט אונזער משנה טאקע איז געלערנט געווארן אין גליל, וואס אין גליל איז מען געווען גרויס ארעמע לייט, וואס ארעמע לייט האבן געמאכט קילור דווקא מיט וואסער, פארדעם הייסט עס רפואתו שכיחא, און פארדעם האבן חכמים מחמיר געווען ביי דעם. אזוי זאגט אביי. רבא אמר, רבא ענטפערט א צווייטע תירוץ, אפילו תימא בשאר מקומות, אז מען קען אוודאי זאגן אז ס'רעדט זיך נישט דווקא אין גליל, פונדעסטוועגן כדשמואל, דאמר שמואל, כל שקייני מסו, אלע משקאות וואס מען מישט אויס מיט קילור, העלפט אז ס'זאל אויסהיילן די אויג, אבער ומטללי, ס'מאכט אויך טונקל די אויג, פארוואס? ווייל ווען מען מישט אויס לאמיר זאגן האניג, אדער העט מען מ'העט אויסמישן מילך העט מען אויסמישן מיט דעם קילור און מען העט עס אריינשמירן אין די אויג, ווערט דאך עס געדעכט, ס'ווערט ס'בויט זיך אויף דארט אויפן אויג אזא שכבה, אזא לעיער פון מילך, וואס מען קען נישט קלאר זען, וואס טייטש ס'היילט טאקע אויס די מחלה אבער ס'מאכט א פראבלעם אינעם אויג שפעטער אז מען קען נישט זען, מען דארף עס שפעטער אפוואשן, לבר ממיא דמסו ולא מטללי, חוץ אז מען מאכט די קילור מיט וואסער האט עס נישט אינגאנצן די פראבלעם, ווייל וואסער זאפט זיך גראד איין און וואסער רינט גראד אראפ און ממילא די קילור וואס איז געמאכט מיט וואסער איז סאך סאך בעסער פון קילור וואס מען האט געמאכט מיט אנדערע זאכן און ממילא זאגט רבא אז פארדעם הייסט שוין וואסער שכיח אויף רפואה, און פאר דעם איז די שיעור די קלענערע שיעור אזוי ווי מען האט געזען אין די משנה. זאגט די גמרא ווייטער מ'האמער געזען אין די משנה ושאר כל המשקין ברביעית, אלע משקאות איז די שיעור הוצאה ביי זיי א רביעית, זאגט די גמרא תנו רבנן מ'האמער געלערנט אין א ברייתא, דם, בלוט, וכל מיני משקין, און די זעלבע זאך אלע משקין וואס מען קען טרינקען, איז ברביעית, בלוט האט די דין ווי אלע אנדערע משקין אז ס'איז א רביעית. רבי שמעון בן אלעזר אומר, רבי שמעון בן אלעזר זאגט, אז ס'איז דא געוויסע סארט בלוט, דם, כדי לכחול בעין אחת, שכן כוחלין לברקית, אז ס'איז דא א געוויסע סארט בלוט, מען וועט שוין זעהן אז דאס רעדט זיך דווקא פון א געוויסע בעל חי, אז פון די בלוט איז די שיעור קלענער פון א רביעית, פארוואס? ווייל מען קען זיך באנוצן מיט דעם אויף א רפואה אויף ברקית, ברקית דאס איז טייטש ווען אויפן אויג איז דא אזא געוויקס וואס מיט די בלוט, פון די בעל חי ווען מען שמירט עס ארויף אויף די געוויקס היילט זיך עס אויס, און במילא זאגט רבי שמעון בן אלעזר אז מיטן טראגן די בלוט איז טאקע די שיעור אויף וויפיל מען דארף אריינצושמירן אין אן אויג, און מאי נינהו וועלכע בלוט רעדט מען דא, דמא דתרנגולת ברא, די בלוט פון א ווילדע תרנגולת, פון א תרנגולת הבר, וואס די בלוט העלפט אויף רפואה אויף די געוויסע מחלה אויף ברקית, און במילא די שיעור קלענער. רבי שמעון בן גמליאל אומר, רבי שמעון בן גמליאל לייגט צו אז ס'איז אויך דא נאך א מין בלוט דם כדי לכחול בו עין אחת, שכן כוחלין ליארוד, יארוד דאס איז אויך אזא מחלה אין די אויג וואס איז דא אזעלכע ווייסע פלעקן אין די שווארצע חלק פון די אויג, אויך דא א געוויסע סארט בלוט וואס היילט עס אויס, און מילא ביי יענע בלוט איז אויך נישט די שיעור א רביעית נאר ווייניגער פון דעם, און מאי ניהו, פון וועלכע בלוט רעדט מען דא? דמא דכרושתינא, כרושתינא דאס איז אזא סארט בעל חי וואס קריכט אונטער די ערד, וואס זיין בלוט היילט אויס די מחלה, די יארוד, און ממילא די שיעור אויף וויפיל מען דארף האבן אריינצושמירן אין אן אויג, זאגט יעצט די גמרא, וסימנך, אז דו ווילסט א סימן וועלכע בלוט העלפט אויף וועלכע, גוא לגוא, ברא לברא, וואס טייטשט די אינעווייניגסטע אויף די אינעווייניגסטע און די אויסנווייניגסטע אויף די אויסנווייניגסטע, די תרנגולת ברא, וואס דאס איז די תרנגולת וואס גייט אויף די ערד, די תרנגולת גייט דאך נישט אונטער די ערד, דאס העלפט אויף די געוויקס וואס איז דא אויף די אויג, מה שאין כן די כרושתינא, די בעל חי וואס קריכט אונטער די ערד, העלפט אויף די אנדערע מחלה אויף די יארוד, וואס דאס איז א מחלה אין די אויג, און ממילא איז דאס א סימן צו געדענקען וועלכע בלוט היילט אויס וואס. זאגט יעצט די ברייתא ווייטער, די גמרא איז יעצט ממשיך מיט די לשון הברייתא, די ברייתא האט מען געזען האט יעצט אויסגערעכנט אז אלע משקאות איז די שיעור א רביעית, זאגט די ברייתא, דאס איז דווקא במוציא, דווקא ווען איינער טראגט עס ארויס פון רשות היחיד צו רשות הרבים, דעמאלטס איז די שיעור א רביעית. אבל במצניע, אבער טאמער איינער האט עס קודם באהאלטן, און דא ברענגט די ברייתא בעצם די שיטות פון אונזער משנה וואס אונז האבן געזען, אז טאמער איינער האט באהאלטן ווייניגער פון א רביעית, וואס טייטש ער איז מחשיב ווייניגער ווי א רביעית, דעמאלטס כל שהוא חייב, איז ער שוין מחויב מיט א כל שהוא וואס דאס איז כשיטת די תנא קמא פון אונזער משנה, ר' שמעון אומר, ר' שמעון קריגט זיך, און ר' שמעון זאגט פארקערט, במה דברים אמורים, ווען איז געזאגט געווארן, די אלע קלענערע שיעורים וואס טייטש מ'האט מיר דאך געזעהן אז די שיעור הכללי איז א רביעית נאר וואס דען טאמער איז דא א אנדערע שימוש איז די שיעור קלענער אויף דעם זאגט רבי שמעון אז ווען איז געזאגט געווארן די אלע קלענערע שיעורים דאס איז דווקא במצניע איינער וואס איז מחשיב דעם משקה אבל במוציא אינו חייב אלא ברביעית אבער איינער וואס האט נישט מצניע געווען איז אפילו לאמיר זאגן די בלוט פון די תרנגולת ברא טאמער דער מענטש האט נישט מצניע געווען די בלוט, איז דער שיעור ביי דעם אויך א רביעית, וואס דאס איז אויך כשיטת ר' שמעון פון אונזער משנה, פירט די ברייתא אויס, און מודים חכמים לר' שמעון, במוציא שופכין לרשות הרבים, חכמים די תנא קמא איז מודה צו ר' שמעון, אז איינער וואס טראגט ארויס פארשטינקענע וואסער אין רשות הרבים, ששיעורן ברביעית זענען זיי מודה אז דער שיעור איז א רביעית, מ'ען זעהן אין די גמרא פונקט וואס דאס מיינט וואס זענען די חכמים מודה און פון וואסערע סארט וואסער ס'רעדט זיך דא זאגט יעצט די גמרא די גמרא הייבט אן מדייק זיין די ברייתא וואו מ'האמיר האבן מיר געזעהן די ברייתא במה דברים אמירים במוציא אבל במצניע כל שי אזוי האט די ברייתא געזאגט פרעגט די גמרא אטו מצניע לאו מוציא וואס טייטש די גמרא שטעלט זיך אויף די לשון פון די ברייתא לכאורה וואלט סאך בעסער געווען ווען די ברייתא זאגט במה דברים אמירים בשלא הצניעם, אבל המצניע חייב בכל שי, פארוואס טוישט די ברייתא די לשון במה דברים אמירים במוציא, אבער מצניע איז אנדערש, ביידע זענען מוציא, די שאלה איז צו מ'האט מצניע געווען פריער צו נישט, ס'האט נישט קיין שייכות מוציא צו נישט, אן א הוצאה איז מען סתם אזוי נישט חייב, אמר אביי, און מילא ענטפערט אביי אזוי, במאי עסקינן די ברייתא דא רעדט זיך ביי א שפעציעלע ציור, דא רעדט זיך ביי א ציור בתלמיד, ביי א תלמיד און דא רעדט מען נישט א תלמיד אין א ישיבה, נאר א תלמיד פון א סטאלער, א סטאלער וואס ארבעט מיט האלץ, ער לערנט אויס זיין תלמיד וויאזוי צו ארבעטן מיט האלץ, שאמר לו רבו, די רבי דער וואס איז מחנך דא די תלמיד וויאזוי צו זיין א סטאלער, זאגט פארן תלמיד לך ופנה לי המקום לסעודה, ליידיג דא אויס די טיש נעם אלעס אראפ פון טיש, איך וויל דא עסן א סעודה, הלך געגאנגען די תלמיד, ופנה לו, און דער תלמיד רייניגט אפ די טיש ער טראגט אלעס ארויס פונעם רשות היחיד אריין אין רשות הרבים, דא איז די דין אזוי, דבר חשוב לכל חייב עליו, א זאך וואס איז חשוב ביי יעדעם וואס טייטש וואס די דרך איז דאס מצניע צו זיין, איז אוודאי דא ביי דעם א הוצאה און דער תלמיד איז חייב א חטאת, דבר שאינו חשוב לכל, א זאך וואס נארמאל מענטשן זענען נישט מצניע, דא איז די דין אזוי, אי אצנעיה רביה, מיחייב עליו, ואי לא, לא מיחייב. טאמער דער רבי האט דאס באהאלטן, וואס טייטש דער רבי האט עס מחשיב געווען, דעמאלטס איז אפילו דער תלמיד, וואס דער תלמיד טראגט עס ארויס, תלמיד האט עס נישט מחשיב געווען, אבער דער תלמיד האט געטראגן עפעס וואס דער רבי האט מחשיב געווען, איז דער תלמיד מחויב, מה שאין כן טאמער דער רבי האט עס נישט מצניע געווען, דער רבי האט עס נישט מחשיב געווען, און בנוסף צו דעם איז די וועלט איז עס אויך נישט מחשיב, די וועלט איז עס אויך נישט מצניע, איז אויף דעם איז מען פטור ס'איז נישט דא ביי דעם א הוצאה. וואס מיינט דא אביי צו ענטפערן איז אזוי, אונז האמיר שוין בעצם געזען ביידע די מחלוקות'ן, אונז האבן געזען צוויי מחלוקת'ן, קודם האבן מיר געזען א מחלוקת פון די משנה צווישן ר' שמעון און די תנא קמא, לגבי איינער וואס איז מצניע א זאך, א מענטש וואס איז מחשיב א זאך, האבן מיר געזען די תנא קמא האלט אז די שיעור איז בכל שי, ברגע וואס דו ביסט עס מחשיב, איז שוין נישט דא קיין שום שיעור ביי דעם, און מיר האבן געזען ר' שמעון, דאס האבן מיר געזען אין די משנה, און מ'האט עס יעצט געזען אין א ברייתא, אז ר' שמעון זאגט, אז ניין ביי דעם איז אויך דא א שיעור, דאס איז די ערשטע מחלוקת, בנוסף צו דעם האבן מיר געזען א מחלוקת אין דף עיין ו' אין א ברייתא, לגבי ווער איז מחויב ווען איינער איז מצניע, וואס טייטש אונז האבן געזען די חכמים און ר' שמעון אויך, אפילו דער ר' שמעון וואס זאגט אז מ'איז נישט חייב בכל שי, ר' שמעון איז אויך מודה דא צו די חכמים אז ווען א מענטש איז מצניע איז נאר די חשיבות פון די זאך איז נאר כלפי אים, ווען א צווייטער טוט עס ארויסטראגן איז דער צווייטער אינגאנצן פטור אויף דעם ווייל דער צווייטער האט עס נישט מצניע געווען. מה שאין כן אונז האמיר געזען א ר' שמעון בן אלעזר וואס ר' שמעון בן אלעזר האלט אז ברגע וואס איך בין עס מצניע געב איך דאס א חשיבות אז יענער העט שוין אויך זיין מחיוב אויף דעם. און במילא רש"י זאגט אז דער תנא פון דער ברייתא, וואס טייטש לויט ווי אביי ענטפערט דא, דער תנא פון דער ברייתא האלט ווי ר' שמעון בן אלעזר, אז ווען איך בין מחשיב א חפץ, העלפט עס פאר יענעם אויך, און במילא ווען דער רבי האט מצניע געווען עפעס א חפץ אפילו דער תלמיד האט עס נישט מצניע געווען, העלפט עס מחשיב צו זיין די חפץ אז דער תלמיד העט זיין מחיוב אויף דעם אויך, און במילא לויט דעם קען מען שוין פארשטיין פארוואס די ברייתא האט געטוישט די לשון במה דברים אמורים במוציא אבל במצניע כל שהוא, ווייל פשט פון דעם איז אזוי, במה דברים אמורים במוציא, וואס טייטש ווען איז געזאגט געווארן? די אלע שיעורים וואס מען האט געזען לגבי הלכות שבת, דאס איז דווקא ווען ס'איז נאר דא דא א מוציא, ווען ס'איז דא דא איין מענטש, קוקט מען אים אן און מ'זעט צי ס'איז א זאך וואס מענטשן זענען מצניע, צי ס'איז א זאך וואס ער האט מצניע געווען, מ'קוקט נאר אן דעם מוציא. אבל במצניע, לייגט אויף דעם צו די ברייתא, זאגט אביי, וואס איז טאמער ס'איז דא דא נאך א מענטש אין בילד, טאמער די רבי איז אויך דא, א צווייטע מענטש האט עס מצניע געווען, דעמאלטס איז אפילו בכל שהוא, איז אפילו בכל שהוא העט די תלמיד זיין מחיוב, און דאס איז די חידוש פון די ברייתא אז די הלכה איז ווי רבי שמעון בן אלעזר. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזעהן אין די ברייתא אויך, די ברייתא האט אויסגעפירט אמר מר, מודים חכמים לר' שמעון במוציא שופכין לרשות הרבים ששיעורם ברביעית. איז קודם פרעגט די גמרא שופכין למאי חזו, די פארשטינקענע וואסער, אויף וואס איז עס ראוי, וואס טוט מען מיט דעם? ס'איז דאך סתם אזוי נישט ראוי אויף גארנישט, פארוואס איז מען סתם אזוי מחיוב ביי דעם? אמר רבי ירמיה, ענטפערט רבי ירמיה, לגבל בהן את הטיט, אויף אויסצומישן טיט, צו מאכן פון דעם ציגל איז עס ראוי און במילא פאר דעם איז מען מחיוב ווען מען טראגט עס ארויס, מען האט נאך נישט מסביר געווען ווער האט מודה געווען צו וואס, וואס האט חכמים מודה געווען דא, אבער קודם ווייסט מען אויף וואס דאס איז ראוי, פרעגט די גמרא איך פארשטיי נישט, והא תניא, מ'האמיר דאך געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט טיט, וויפיל איז די שיעור ביי טיט כדי מען זאל זיין מחיוב אויף הוצאה, זאגט די ברייתא, כדי לעשות בהם פי כור, כור, דאס איז אזא סארט כלי וואס מען שמעלצט דארט אייזן, וואס מען בלאזט אריין דארט לופט, ווייל מען צינדט אן א פייער, מען דארף די פייער זיין קאכעדיג הייס, איז דא אזא לאנגע אייזערנע פייפ אזא צינור, וואס מען שטעקט אריין דארט לעבן די פייער און מען בלאזט אריין אין דעם, און די לופט פלאקערט אן די פייער זאל ברענען, איז די שטעקן וואס מען שטופט דארט אריין, עס דארף זיין גוט גוט שטארק מהודק, שמירט מען עס ארום מיט טיט, איז על כל פנים, די טיט וואס מען שמירט דארט ארום איז זייער ווייניג טיט, דאס איז די שיעור פון טיט אז מען טראגט ארויס אזויפיל טיט איז מען מחיוב אויף הוצאה, איז על כל פנים וואס איז די קשיא? די קשיא איז, אז דו האסט דאך יעצט געזאגט אין די ברייתא מודים חכמים לר' שמעון במוציא שופכין לרשות הרבים אז די שיעור פון שופכין איז וויפיל? א רביעית, און נאכדעם זאגט אונז רבי ירמי' וואס טוט מען מיט די שופכין? לגבל בהם את הטיט, טיט, האט מען דאך יעצט געזען די ברייתא איז אפילו א קליינטשיג ביסל טיט איז מען שוין מחיוב אויף דעם, ווייל מען קען עס לייגן אויפן פי הכור, און ממילא פארוואס דארף מען האבן א רביעית וואסער? ענטפערט די גמרא לא קשיא עס איז נישט שווער, הא דמיגבל, הא דלא מיגבל, לפי שאין אדם טורח לגבל טיט לעשות פי כור, ס'טייטש די גמרא ענטפערט פשוט, ווען ס'קומט צו טיט, געמאכטע טיט, וואס מ'האט שוין אויסגעמישט מיט וואסער, דעמאלטס איז אוודאי די שיעור א קליינטשיג ביסל טיט, וואס טייטש אזויפיל וויפיל מ'דארף האבן אויף צוצודעקן פי הכור, דאס איז די שיעור וואס מ'איז מחיוב הוצאה ביי טיט, אבער דאס איז נאר אויף גרייטע טיט וואס מ'האט שוין אויסגעמישט מיט וואסער, טיט וואס מ'האט נאכנישט אויסגעמישט מיט וואסער, איז אוודאי די שיעור סאך גרעסער פון דעם, וואס טייטש קיינער וועט נישט גיין מאכן אזוי ווייניג טיט אויף צוצודעקן דעם פי הכור, נאר וואס דען ווען מ'מאכט טיט מאכט מען א ערנסטע טיט, מ'מאכט א גרעסערע און פון דעם נעמט מען אראפ אביסל צוצודעקן פי הכור, און פאר דעם זאגט די גמרא אז לגבי די וואסער אויף אויסצומישן מיטן טיט, דארט איז אוודאי די שיעור א רביעית, ווייל מען מאכט אסאך טיט, מה שאין כן נאך די טיט איז גרייט, איז שוין די שיעור קלענער פון דעם די טיט אליין, ווייל דעמאלטס איז די שיעור צו צוצודעקן דעם פי הכור, און במילא, מיט דעם איז שוין פארענטפערט וואס איז טייטש מודים חכמים לר' שמעון במוציא שופכין לרשות הרבים ששיעורם ברביעית, ווייל פשט איז אז אונז האבן מיר דאך געזען אז ר' שמעון און די חכמים קריגן זיך, ביי א זאך וואס מען באנוצט זיך מיט דעם, ס'איז דא א תשמיש מצוי, ווייניגער ווי די געהעריגע שיעור, האבן חכמים געזאגט מען קוקט אויף די קלענערע שיעור, מ'האבן געזען די משנה דערווישט האט אויסגערעכנט כל מיני זאכן וואס ביי זיי איז די שיעור קלענער ווי געווענטליך, ווייל מען נוצט עס אויף זאכן פון קלענער, מה שאין כן ר' שמעון האט געזאגט ניין, למשל ביי משקאות האבן מיר געזען ר' שמעון זאגט אלעמאל די שיעור א רביעית, און אויף דעם זאגן די חכמים אז דא ביי טיט זענען זיי אויך מודה אז אפילו בעצם ביי טיט אליין איז די שיעור אויף צוצודעקן דעם פי הכור, פון דעסטוועגן לגבי די פארשטינקענע וואסער אויף צו מאכן טיט, זענען חכמים אויך מודה אז מען זאגט נישט דא א קליינע שיעור, נאר מען זאגט די געהעריגע שיעור פון א רביעית, ווייל מענטשן מישן נישט אויס טיט ווייניגער פון דעם. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, המוציא חבל, ווען איינער טראגט ארויס א שטריק אין רשות הרבים וואס איז די שיעור, ווי גרויס דארף דאס זיין מען זאל זיין מחיוב אויף הוצאה, כדי לעשות אוזן לקופה, אויף צו מאכן א הענטל פאר א קופה, פאר א סל, פאר א בעסקעט, וואס מען מאכט פון דעם א הענטל מאכט מען פון שטריק, דאס איז די שיעור וואס מ'איז מחיוב אויף דעם, ווייניגער פון דעם איז א מענטש נישט מצניע, האט נישט קיין חשיבות. ווייטער זאגט די משנה גמי, גמי דאס איז אויך א סארט שטריק וואס מען מאכט פון גומא, פון אזא סארט געוויקס, איז כדי לעשות תלאי לנפה ולכברה, דא איז די שיעור קלענער, די שיעור איז אויף וויפיל שטריק מען דארף האבן פון דעם אויף צו מאכן א הענטל פאר א נפה און א כברה, א נפה און א כברה איז כל מיני זיפן וואס וועגט סאך לייכטער ווי א סל איז אזויפיל שטריק וואס מען דארף פאר דעם, דאס איז די שיעור וואס מען איז מחיוב ביי דעם אויף הוצאה. רבי יהודה אומר, רבי יהודה בעצם קריגט זיך דא אויף ביידע זאגן די ראשונים, סיי אויף די שיעור פון חבל און סיי אויף די שיעור פון גמי, זאגט רבי יהודה, כדי ליטול ממנו מדת מנעל לקטן, אמאל איז מען דאך נישט געגאנגען אין א שיך געשעפט, מען האט געדארפט מאכן שיך, האט מען געדארפט אפמעסטן די פיס קודם, און מען האט געקענט אפמעסטן מיט א שטריק, אזויפיל שטריק וואס מען דארף אויף אפצומעסטן א קטן'ס פיס, לויט רבי יהודה דאס איז שוין די שיעור. זאגט די משנה ווייטער, נייר, פאפיר, וואס דער פאפיר איז געווען געמאכט פון גראז, איז די שיעור איז כדי לכתוב עליו קשר מוכסים, מען רעדט נישט דא פאפיר פון פארמעט, מען רעדט א פאפיר פון גראז, באלד מיר זעהן פארמעט האט א צווייטע שיעור, נאר א אמת'ע פאפיר, איז די שיעור איז קשר מוכסים, וואס טייטש קשר מוכסים? איז אמאל. ווען מען פלעג אריבער גיין א וואסער, אדער מען פלעג גיין פון איין שטאט צום צווייטן איז געווען א בודקע מיטן מוכס, דער וואס מען האט אים געדארפט אפצאלן די שטייערן, איז ער פלעגט געבן א צעטל אז דער מענטש האט געצאלט שטייערן אז שפעטער ווען ער קומט אן צום אנדערע זייט טייך למשל, שטייט דארט א צווייטער און ער איז בודק די רעסיט, די קבלה, צו זען צו ער האט טאקע געצאלט צו נישט. איז ער פלעגט נישט שרייבן א גאנצע א גאנצע נוסח, מען האט גענומען א שטיקל פאפיר, מען האט געשריבן גרויסע אותיות, צוויי גרויסע אותיות עפעס א סארט סימן, און אזוי האט מען געגעבן דאס הייסט א קשר מוכסים, יעצט די מוכסים פלעגן שרייבן גאר גרויסע אותיות, פארוואס? אדער ווייל זיי האבן געשריבן אזוי פיל, אדער ווייל אזוי איז געווען די שטייגער, אבער על כל פנים, דאס איז די שיעור פון א פאפיר, טאמער א פאפיר האט גענוג פלאץ צו שרייבן די צוויי אותיות פונעם קשר מוכסין, איז שוין דער פאפיר ראוי אויף קשר מוכסין, און במילא פאר דעם איז מען מחיוב ביי דעם אויף הוצאה. ווייטער זאגט די משנה, והמוציא קשר מוכסין חייב, איינער וואס טראגט דעם קשר מוכסין, איז טאקע מחיוב, פארוואס לייגט עס דא די משנה צו, וואס לייגט דא די משנה צו איז תוספות זאגט אז דא רעדט זיך פון א קלף טאקע, אז קלף וועלן מיר באלד זען האט א צווייטע שיעור, אבער לגבי קשר מוכסין, טאמער איינער האט טראגן א קשר מוכסין וואס איז יא געמאכט פון קלף, נישט פון געהעריגע פאפיר, דעמאלטס איז די שיעור אזוי ווי דא, וואס טייטש א קלענערע שיעור פון קלף, די שיעור פון קלף אליין וועלן מיר באלד זען איז א גרעסערע שיעור, קשר מוכסין איז א קלענערע שיעור, זאגט אויף דעם די משנה לויט תוספות, אז טאמער איינער האט שוין גענוצט קלף אויף קשר מוכסין, איז שוין דער שיעור א שיעור אז טייטש ווילאנג ס'איז דא דארט פלאץ פאר צוויי אותיות איז מען שוין מחיוב ביי דעם. זאגט די משנה ווייטער, נייר מחוק, פאפיר וואס מען האט אויסגעמעקט, וואס מען קען שוין אויף דעם נישט שרייבן ווייל אמאל מען האט אויסגעמעקט האט מען עס אפגעקראצט, מען האט שוין נישט געקענט שרייבן אויף דעם, דעמאלטס וואס איז דער שיעור מען זאל זיין מחיוב אויף דעם, כדי לכרוך על צלוחית קטנה של פלייטון, וואס טייטש וויפיל פאפיר מען דארף האבן אויף צוצודעקן א קליינע טעלער פון פלייטון דאס איז א סארט פערפיום א סארט בושם א סארט שמן וואס האט גוט געשמעקט איז מ'האט עס צוגעדעקט מיט פאפיר טאמער דער פאפיר איז גענוג גרויס צוצודעקן די צלוחית קטנה של פלייטון הייסט עס שוין א גענוג א שיעור אז מ'איז מחיוב אויף די הוצאה זאגט די משנה ווייטער עור די הויט פון א בהמה וואס איז נישט אויסגעארבעט ס'איז נאכנישט קיין קלף איז די שיעור איז כדי לעשות קמיע מ'פלעגט מאכן פאר די קמיעות אזעלכע קליינע זעקעלעך וואס מ'האט אריינגעלייגט די קמיעות אין דעם איז דאס איז די שיעור פון עור ווייטער קלף, דאס איז שוין אויסגעארבעט, איז די שיעור איז כדי לכתוב עליו פרשה קטנה שבתפילין, שהיא שמע ישראל, די קלענסטע פרשה אין תפילין וואס דאס איז שמע ישראל ביז נאך ואהבת, טאמער ס'איז דא פלאץ דאס צו שרייבן איז מען מחיוב אויף דעם. דיו, טינט, וואס איז די שיעור כדי לכתוב שתי אותיות, אויף וויפיל ס'איז צו שרייבן, גענוג טינט אויף צו שרייבן צוויי אותיות, וואס אמאליגע צייטן פלעג מען, למשל אויף כלים, מ'האט געדארפט צאמשטעלן א כלי פלעג מען מאכן סימנים אויף יעדע שטיקל, וואו גייט יעדע שטיקל, טאמער מ'צענעמט עס זאל מען עס קענען צוריק צאמשטעלן, און אזא זאך האט מען געזען טאקע ביי די משכן די קרשים פלעגט מען מאכן סימנים מ'האט געשריבן אויף איין קרש איין סימן און אויף די קרש די לעבן די זעלבע סימן מ'זאל וויסן וועלכע גייט לעבן וועלכע על כל פנים פלעגט מען שרייבן צוויי אותיות און ממילא טאמער ס'איז דא אין די טינט גענוג אויף צו שרייבן צוויי אותיות איז מען מחיוב כחול זאגט די משנה די בלוי וואס מ'פארבט די אויגן איז כדי לכחול עין אחת גענוג בלוי אויף צו פארבן איין אויג איז מען שוין מחיוב אויף דעם אויף הוצאה, און וועלן מיר שוין זעהן אין די גמרא, די גמרא וועט זיך שטעלן אויף דעם וואס איז ווערט כחול פאר איין אויג, נארמאל שמירט מען עס אויף ביידע אויגן, וואס איז פשט פון די עין אחת די גמרא וועט זיך שוין שטעלן אויף דעם, זאגט די משנה ווייטער דבק, וואס דאס איז דבק, גלו, איז די שיעור כדי ליתן בראש השפשוף, וויפיל מען דארף אויף צו שמירן די שפיץ פון א ברעט, וועלן מיר זען די גמרא וואס איז דאס די שיעור, ווייטער זפת וגפרית, פעך מיט שוועבל איז די שיעור כדי לעשות נקב, איז ווי רשי איז מסביר ס'איז דא א כלי שנותנים בו כסף חי, עס איז געווען אזא כלי וואס מען האט אריינגעלייגט אין דעם לעבעדיגע זילבער וואס טייטש כסף חי, איז לכאורה מיינט דאס כספית מרקיורי אזא א רינעדיגע זילבער וואס מען פלעג עס פארשטאפן און ווען מען האט געוואלט אויסגיסן האט מען געמאכט א קליינע לעכל, שפעטער האט מען צוגעדעקט די לעכל, צו מיט גפרית צו מיט זפת, על כל פנים די קליין ביסל, דאס איז די שיעור וואס מ'איז מחיוב הוצאה ביי דעם, שעוה, כדי ליתן על פי נקב קטן, שעוה די שיעור אויף וויפיל ס'איז צוצושטאפן א לאך אין א פאס וואס מ'גיסט ארויס וויין פלעגט מען עס צודעקן מיט שעוה, דאס איז די שיעור פון שעוה, חרסית, חרסית דאס איז צומאלענע לבנה, איז כדי לעשות פי כור של צורפי זהב, פריער האמיר געזען אז די כור, די כלי וואס מ'האט צושמאלצן אייזן אין דעם, האט מען פארשטאפט מיט טיט. דא רעדט זיך פון צורפי זהב, גאלד, וואס טייטש פריער האט מען גערעדט פון אלע מינע אייזענעס פון קופער, וואס דאס איז גאר א שטארקע פייער האט מען טאקע געדארפט פארשטאפן מיט טיט, גאלד דארף נישט אזא הייסע פייער, און במילא פלעגט מען אויך צודעקן די לאך דארט מיט חרסית, און פארדעם טאקע דאס די שיעור פון חרסית אויף וויפיל מען דארף האבן צוצושטאפן דעם לאך, רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט ניין, כדי לעשות פיטפוט, די שיעור איז נישט אויף צוצושטאפן די לאך, נאר די שיעור איז קלענער פון דעם, די שיעור פיטפוט זאגט רש"י, רגל למקום מושב הכור, וואס טייטש די גאנצע כור וואס מ'צושמעלצט דארט די אייזן, האט מען ארויפגעלייגט אסאך מאל אויף פיסעלעך, רש"י זאגט טארפייד, ס'טייטש א טרייפאד, דריי דריי פיסעלעך וואס מ'האט געלייגט די כלי אויף דעם, ס'איז ווייניגער פון די שיעור וואס מ'האט פריער געזען כדי לעשות פי כור, דאס איז די שיעור לויט רבי יהודה, וואס רבי יהודה האלט אז דאס איז אויך געווען א שימוש וממילא דאס איז די שיעור וואס מ'איז מחיוב אויף דעם, סובין. ציבין דאס איז פון תבואה, דאס וואס נעמט ארום די תבואה, די שאלעכץ פון ארום און ארום, איז די שיעור כדי ליתן על פי כור של צורפי זהב, רש"י זאגט פלעצער וואס איז נישט געווען דארט קיין קוילן, פלעג מען אנצינדן די פייער מיט סובין, דאס איז די שיעור פון סובין וויפיל סובין מען דארף אויף אנצוצינדן דעם פייער, סיד, קאלעך, איז די שיעור כדי לסוד קטנה שבבנות, אמאל פלעג מען אראפנעמען האר מיט קאלעך, איז א מיידל וואס מען האט זיך באנוצט מיט די קאלעך אראפצונעמען איר האר, דאס ביסל קאלעך וואס מען דארף פאר א קליין מיידל דאס איז די שיעור, רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט, א אנדערע שיעור, כדי לעשות כלכול, וואס טייטש אויף וויפיל סיד מען דארף האבן אראפצונעמען די האר פון די זייטן פון די קאפ, און רבי נחמיה אומר א דריטע שיעור כדי לסוד אונדפי, וועלן מיר זעהן אין די גמרא וואס איז די שיעור פון רבי נחמיה, זאגט די הייליגע גמרא, מען האמיר געזעהן אין די משנה, אז ביי חבל איז די שיעור אויף צו מאכן אוזן לקופה, צו מאכן א הענטל פאר א סל, און ביי גמי איז די שיעור, אויף צו מאכן א הענטל פאר א נפה און א כברה, פרעגט די גמרא חבל נמי ליחייב כדי לעשות תלאי לנפה לכברה, מען קען דאך דעם חבל אויך נוצן צו מאכן א הענטל פאר די נפה און די כברה, איז פארוואס איז די שיעור פון חבל גרעסער דווקא די הענטל פון א סל? ענטפערט די גמרא, כיון דחריק במנא לא עבדי אינשי וואס טייטש די חבל איז הארט, און די נפה און די כברה איז אויך הארטע כלים מילא די חבל קען עס צוקראצן, איז מילא מענטשן האבן נישט גענוצט א חבל אויף א נפה און א כברה, מה שאין כן א סל וואס איז ווייעך, ס'קען נישט צוקראצט ווערן, אויף דעם האט מען גענוצט די חבל, פאר דעם זאגט מען נישט אז מען נוצט א חבל פאר א נפה און א כברה נאר די שיעור איז גרעסער. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא גייט דא אויסרעכענען נאך זאכן וואס זענען זייער שיעורים, זאגט די ברייתא הוצין, דאס איז לולב בלעטלעך, איז די שיעור כדי לעשות אוזן לסל כפיפה מצרית, אויף צו מאכן א הענטל פאר א בעסקעט א סל וואס איז געמאכט פון א עץ הדקל, דאס טייטש כפיפה מצרית, סיב, דאס איז אזא סארט שטריק וואס וואקסט ארום א דעקל בוים, איז אחרים אומרים וואס איז די שיעור? כדי ליתן על פי משפך קטן לסנן את היין, מען פלעג עס לייגן דארט ווי מען גיסט ארויס די וויין האט מען געלייגט די סיב און ס'האט געפילטערט, ס'האט מסנן געווען די וויין, איז דאס איז די שיעור פון סיב, רבב, דאס איז שומן, פעטנס, איז די שיעור, כדי לסוך תחת אספגין קטנה, אויף וויפיל מען דארף אנצושמירן א קליינע געבעקעכץ, ס'טייטש אמאל אין די אויוון פלעגט מען צוקלעבן די קוקיס די קעיקס די וואס מען האט נאר געבאקן דארט אין די אויוון האט מען צוגעקלעבט צו די זייטן פון די אויוון און אונטער דעם האט מען געשמירט שומן זאל גרינגערהייט אראפקומען, דאס איז די שיעור פון שומן, וכמה שיעורה, וויפיל איז דאס? ווילסט וויסן ווי גרויס איז די שיעור? כסלע, אזוי גרויס ווי א סלע. פרעגט די גמרא והתניא מ'לערנט א צווייטע ברייתא כגרוגרת, ענטפערט טאקע די גמרא אידי ואידי חד שיעורא, ביידע די זעלבע שיעור, סלע און גרוגרת איז די זעלבע גרויס. זאגט די גמרא, די גמרא גייט יעצט צוריק צום ברייתא, די ברייתא פירט אויס, מוכין, דאס איז אזעלכע ווייעכע זאכן אזוי ווי צמר גפן, אדער ווייעכע צמר, איז די שיעור כדי לעשות כדור קטנה, א קליינע כדור, א קליינע באלי, וכמה שיעורו, וויפיל איז די שיעור? ווי קליין? כאגוז, אזוי גרויס ווי א נוס, ס'האט געהאט א געוויסע שימוש, און מילא דאס איז די שיעור אויף הוצאה ביי דעם. זאגט די גמרא ווייטער מ'האמיר געזען אין די משנה נייר כדי לכתוב עליו קשר מוכסין, זאגט די גמרא תנא מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא כמה קשר מוכסין, וויפיל אותיות האט דער קשר מוכסין געשריבן, שתי אותיות, צוויי אותיות, און ס'איז דא וואס זענען טאקע דא גורס שתי אותיות של קשר מוכסין וואס טייטש ווען שטייט דא שתי אותיות מיינט עס צוויי גרויסע אותיות אזוי ווי די קשר מוכסין פלעגן שרייבן, פרעגט די גמרא ורמינהו איך וועל דיר פרעגן א סתירה, שטייט אין א ברייתא המוציא נייר חלק אם יש בו כדי לכתוב שתי אותיות חייב ואם לאו פטור, אז די שיעור איז פון פאפיר אויף וויפיל ס'איז צו שרייבן צוויי אותיות איז משמע צוויי געהעריגע אותיות נישט צוויי גרויסע אותיות פון א קשר מוכסין, אמר רב ששת זאגט טאקע רב ששת מאי שתי אותיות? שתי אותיות של קשר מוכסין, די ברייתא רעדט טאקע פון די צוויי אותיות אין א קשר מוכסין, און קענסט קיין סתירה נישט פרעגן. רבא אמר רבא ענטפערט א צווייטע תירוץ, שתי אותיות דידן, וואס טייטש ווען שטייט שתי אותיות מיינט עס צוויי געהעריגע אותיות, נאר וואס דען ובית אחיזה, דהיינו קשר מוכסין, וואס טייטש רבא זאגט אז ווען מען שרייבט צוויי אותיות לאזט מען איבער ארום און ארום נארמאל ווען א מענטש שרייבט לאזט מען ארום און ארום ביי די פאפיר לאזט מען איבער ליידיג וואס מען שרייבט דארט נישט מען זאל קענען אנכאפן די פאפיר טאמער מען פילט אן די גאנצע פאפיר איז דאך נישטא ווי אנצוכאפן און ממילא דאס איז דווקא ביי א געהעריגע מענטש די קשר מוכסין פלעגן גארנישט איבער לאזן מען האט געדארפט אזוי האלטן אין די הענט און מען איז געגאנגען צו די נעקסטע קעי צו די נעקסטע מוכס דארט האט מען געעפנט די הענט און מען האט געוויזן אז מען האט געצאלט די מכס אבער על כל פנים זאגט רבא אז אז ווען א נארמאלע מענטש שרייבט און לאט איבער ארום און ארום אנצוכאפן און די מוכס שרייבט און לאט נישט ארום און ארום למעשה איז די פאפיר די זעלבע גרויס ביי ביידע און פארדעם זאגט רבא ווען ס'שטייט טאקע שתי אותיות מיינט עס שתי אותיות דידן ובית אחיזה. פרעגט די גמרא מיתיבי כ'וועל דיר א קשיא פרעגן אויף רבא פון א ברייתא, שטייט אין א ברייתא, המוציא נייר מחוק, איינער וואס טראגט ארויס אן אויסגעמעקטע פאפיר וואס טייטש מען קען שוין נישט שרייבן אויף דעם, אדער ושטר פרוע, א שטר וואס מען האט שוין פורע געווען מען האט שוין אפגעצאלט, וואס איז שוין אויך שוין גארנישט ווערט, איז די דין איז זאגט די ברייתא, אם יש בלובן שלו כדי לכתוב שתי אותיות או בכולו כדי לכרוך על פי צלוחית קטנה של פלייטון, טאמער ס'דא איינס פון די צוויי תנאים, אדער ס'דא פלאץ ארום און ארום צו שרייבן נאך צוויי אותיות, אדער די גאנצע פאפיר קען מען נוצן אויף צוצודעקן א טעלער אזוי ווי מ'האט געזען אין די משנה, דעמאלטס חייב, איז מען חייב אויף הוצאה פארוואס? ווייל. אדער ווייל מ'קען שרייבן נייע צוויי אותיות, און במילא פאר דעם אליין איז מען מחיוב, אדער ווייל מ'קען עס נוצן אויף צוצודעקן א טעלער, פאר דעם איז מען מחיוב, ואם לאו טאמער נישט פטור זאגט די ברייתא, און ממילא פרעגט די גמרא אזוי, בשלמא לרב ששת איז גאנץ גוט לויט רב ששת, דאמר וואס רב ששת וואס מיינט שתי אותיות שתי אותיות ווען שטייט אין א ברייתא שתי אותיות מיינט מען שתי אותיות שתי אותיות של קשר מוכסין שפיר שטימט זייער גוט די ברייתא ווייל דאס וואס שטייט אין די ברייתא טאמער ס'איז דא פלאץ ארום און ארום צו שרייבן צוויי גרויסע אותיות דאס איז טאקע די שיעור וואס מ'איז מחיוב אויף פאפיר אלא לרבא אבער לויט רבא דאמר שתי אותיות דידן ובית אחיזה דהיינו קשר מוכסין הכא בית אחיזה לא צריך וואס טייטש לויט רובא? די גמרא פארשטייט אז לויט רבא ווי ס'שטייט שתי אותיות מיינט עס צוויי אותיות מיט א בית אחיזה, וואס איז בעצם די זעלבע שיעור פון רב ששת, נאר וואס דען ער זאגט אז ער זאגט עס אנדערש, ס'מיינט צוויי אותיות מיט א בית אחיזה, אויף דעם פרעגט די גמרא דא ביי די ברייתא וואס רעדט זיך פון א שטר וואס מ'האט שוין פורע געווען, אדער א נייר מחוק א שטר וואס מ'קען נישט, על כל פנים מ'קען נישט שרייבן אויף דעם, און די ברייתא האט געזאגט טאמער מען קען שרייבן אין די זייט איז דאס שוין גענוג, טאמער מען וועט זאגן ווי רבא'ס פשט אז שרייבן אין די זייט איז טייטש שרייבן אין די זייט און אויך איבערלאזן א ליידיגע שטיקל, דא פארוואס דארף מען איבערלאזן א ליידיגע שטיקל? סתם אזוי ביי פאפיר דארף מען איבערלאזן א ליידיגע שטיקל ווייל מען דארף עס קענען ערגעץ אנכאפן, דא קען מען דאך עס אנכאפן אויף די חלק וואס מען קען שוין נישט שרייבן דארט, און ממילא לויט רבא פארוואס דארף מען האבן דא די גרעסערע שיעור זאל רבא זאגן דא דארף מען האבן א קלענערע שיעור, זאגט טאקע די גמרא קשיא, פון די ברייתא איז טאקע שווער אויף רבא. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן האבן געלערנט אין א ברייתא, המוציא קשר מוכסין, איינער וואס טראגט די קשר מוכסין שבת, עד שלא הראהו למוכס, טאמער האט נאך נישט געוויזן די קשר מוכסין צום מוכס וואס שטייט די אנדערע זייט טייך, חייב, איז ער חייב, פארוואס? ווייל ס'ווערט עפעס, אבער משהראהו למוכס, נאכדעם וואס ער האט עס געוויזן צום מוכס איז פטור, הייסט ס'איז שוין נישט קיין הוצאה, פארוואס? ווייל ס'איז שוין גארנישט ווערט. ער האט שוין געוויזן פארן מוכס ער האט געצאלט די מכס געגאנגען ווייטער קען ער שוין ארויס ווארפן רבי יהודה אומר רבי יהודה קריגט זיך רבי יהודה זאגט אף משהראהו למוכס חייב מפני שצריך לו אפילו נאכדעם וואס ער ווייזט פארן צווייטן מוכס דארף ער עס נאך האבן און במילא האט עס נאך א חשיבות איז מען נאך חייב פרעגט די גמרא מאי בינייהו וואס טייטש וואס איז בעצם די מחלוקת דא וואס קריגט מען זיך אמר אביי איכא בינייהו רהיטי מוכסא די מחלוקת איז צו דער מוכס עט אים נאכלויפן צו נישט. וואס טייטש תנא קמא האלט אז נאכדעם וואס ער ווייזט עס פארן צווייטן מוכס דא האט זיך געענדיגט די מעשה ער ווארפט עס שוין ארויס. רבי יהודה האלט ניין, ס'איז דא א חשש אז דער מוכס עט נאך נאכלויפן, מאכן א גאנצע עלילה אז ער האט נישט געצאלט, כ'האב נישט געזען, און מילא דער מענטש בדרך כלל האלט עס ביי זיך אפילו נאכן ווייזן, פארדעם זאגט רבי יהודה מ'איז נאכאלץ מחויב. רבא אמר, רבא זאגט מוכס גדול און מוכס קטן איכא בינייהו, ס'רעדט זיך ביי א צווייטע ציור ס'טייטש א מוכס גדול א מוכס קטן ס'רעדט זיך פון א שטאט וואס דער מוכס גדול דער גרויסער מוכס זיצט זיך ביי זיך אין פאלאץ דארט און ער האט זיך עפעס אן ארבעטער א מוכס קטן וואס שטייט דארט אונטן ביים בריק צו נעמען מכס פון יעדעם איז דער מענטש איז געגאנגען צום מוכס גדול אפצוצאלן מכס שפעטער דארף ער אריבער גיין דעם מוכס קטן איז דער תנא קמא האלט אז ער דארף שוין נישט די פאפיר ס'טייטש ער האט טאקע א פאפיר און רש"י זאגט דא רעדט זיך אז ער האט עפעס א פאפיר פון א מלך דער מלך האט אים געגעבן א פאפיר ער דארף אינגאנצן נישט צאלן קיין שטייער, ער האט עס געוויזן פארן מוכס גדול, דער מוכס גדול וואס פלעג ער טון, ער פלעג זאגן פאר דעם מענטש, עסט אנקומען צום בריק דארט און מען וועט דיך פרעגן ווי איז דיין פאפיר, זאג אים אזוי און אזוי, האט אים געגעבן עפעס אזא קאוד, אזא סיסמא, וואס מען דארף דארט איבערגעבן, און ממילא זאגט רבא אז דער מענטש לויט די תנא קמא ער עט נישט האלטן, ער האט נישט וואס צו טון מיטן פאפיר מער, ווארפט עס טאקע ארויס. מה שאין כן לויט רבי יהודה, רבי יהודה זאגט א מענטש פארלאזט זיך נישט אויף דעם קאוד, אויף דעם סיסמא, נאר ער האלט נאך אלץ דעם פאפיר, און פארדעם זאגט רבי יהודה מפני שצריך לו, אז מען דארף עס נאך אלץ האבן און ממילא מען מחויב טאמער מען טראגט עס שבת. רב אשי אמר, רב אשי זאגט די מחלוקת איז עפעס אנדערש, חד מוכס איכא בינייהו, עס טייטש אוודאי די מחלוקת, נישט ווען ס'איז דא א מוכס גדול מיט א מוכס קטן, און נישט ווען א מענטש האט מורא מען וועט איהם נאכלויפן, נאר וואס דען, מפני שצריך לו להראות למוכס שני דאמר ליה חזי גברא דמוכס אנא, וואס טייטש רבא זאגט אז רבי יהודה זאגט דא א נייע זאך, רבי יהודה האלט אז א מענטש האלט סתם אזוי, כאפט מען אן די פאפיר מען ווארפט עס נישט ארויס פארוואס, ווייל איבער נעקסטע יאר אדער ביי א צווייטע פלאץ וואס מען וועט אים אפשטעלן און מען וועט אים פרעגן, דו צאלסט שטייער? דו צו נישט? וועט ער קענען ווייזן א פאפיר, האסט מיר נישט וואס חושד צו זיין, קוק איך צאל יעדע יאר די שטייער, איך האב געצאלט דארט שטייער איך בין א ערליכע מענטש, און ממילא האלט רבי יהודה מען איז אלעמאל מחויב אויף דעם קשר מוכסין ווייל א מענטש איז עס אלעמאל מחשיב. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן מיר האבן געלערנט אין א ברייתא. המוציא שטר חוב, איינער וואס טראגט ארויס שבת אין רשות הרבים א שטר חוב, א שטר הלוואה, איז עד שלא פרעו, טאמער מען האט נאכנישט געצאלט די חוב, חייב, האט עס א חשיבות און ממילא איז מען מחויב, משפרעו, נאך מען האט שוין אפגעצאלט די חוב, פטור איז מען פטור. רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט, אף משפרעו, אפילו נאכן אפצאלן איז אויכעט חייב, מפני שצריך לו ווייל מען דארף נאך אלץ האבן די שטר. איז פון וואס רעדט מען דא, צו מען רעדט פון די מלווה צו פון די לווה, אלעס העט מען זעהן יעצט. פרעגט די גמרא, מאי בינייהו וואס איז דא די מחלוקת? אמר רב יוסף, זאגט רב יוסף, די מחלוקת איז דא ביי א מלווה, נישט ביי א לווה. און מילא די מחלוקת איז אזוי, אסור לשהות שטר פרוע איכא בינייהו, די מחלוקת איז, צו נאכדעם וואס איינער האט פורע חוב געווען צו די מלווה מעג האלטן די שטר ביי זיך צו נישט, וואס טייטש ווען ראובן בארגט געלט פאר שמעון און שמעון שרייבט א שטר פאר ראובן פארן מלווה און ראובן האלט יעצט די שטר איז נארמאל גייט דאך אז ווען שמעון צאלט צוריק די חוב געט ראובן צוריק פאר שמעון די שטר, דא וואס איז טאמער ראובן האט נישט די שטר ביי זיך זיי האבן זיך געטראפן ערגעץ וואו אין א צווייטע פלאץ, און שמעון פארלאזט זיך אויף ראובן, און פאר דעם צאלט ער אים די חוב אפילו אן צוריק קריגן די שטר. די שאלה איז צו ס'איז דא א מצוה אז ראובן זאל פארניכטן די שטר צו ער מעג עס האלטן ביי זיך. און דא זאגט דער רב יוסף די מחלוקת דא, רבנן סברי די חכמים האלטן אסור לשהות שטר פרוע, מ'טאר נישט האלטן א שטר פרוע, און במילא נאך מ'האט שוין אפגעצאלט די חוב, איז דאך שוין די שטר בעצם גארנישט ווערט, וואס איז די שטר ווערט? מען קען עס נוצן צוצודעקן א טעלער, אויף דעם זאגן די חכמים די מלווה וועט עס נישט האלטן ביי זיך אין שטוב אויף צוצודעקן א טעלער, ווייל די תנא קמא האלט דאך אסור לשהות שטר פרוע, און פאר דעם איז עס גארנישט ווערט ממש, און פאר דעם זאגן תנא קמא עס איז נישט דא ביי דעם קיין הוצאה, ורבי יהודה סבר, רבי יהודה האלט מותר לשהות שטר פרוע, אז מען מעג יא האלטן א שטר פרוע מען דארף נישט חושש זיין אז די מלווה וועט גיין נאכאמאל נוצן די שטר נאכאמאל גובה זיין דעם חוב, און פאר דעם קען ער עס נוצן אויף צוצודעקן א טעלער, פאר דעם זאגט רבי יהודה אז מען איז נאך אלץ חייב, דאס טייטש מפני שצריך לו, מען קען עס נוצן אויף צוצודעקן א טעלער. אזוי ענטפערט רב יוסף. אביי אמר, אביי זאגט א צווייטע תירוץ, זאגט אביי אזוי דכולי עלמא אסור לשהות שטר פרוע, יעדער איז מודה אז מען טאר נישט האלטן א שטר פרוע, נאכדעם וואס מען צאלט א חוב, מוז מען עס אדער צוריק געבן צום לווה, טאמער דער לווה איז נישט דא דארף מען עס צערייסן, מען דארף עס אוועק ווארפן. נאר וואס דען, וואס איז די מחלוקת? והכא במודה בשטר שכתבו שצריך לקיימו קמיפלגי, די מחלוקת איז ביי א אנדערע ציור, וואס טייטש אזוי, מדין תורה איז א שטר פונקט ווי עדים, ווען איך האב א שטר, איך בין די מלווה, און איך האב א שטר אין מיין הענט אז דער לווה איז מיר שולדיג געלט, דארף איך נישט קיין עדות כ'דארף נישט גארנישט, דער לווה קען שרייען חי וקיים כ'האב דיר שוין לאנג געצאלט כ'בין דיר נישט שולדיג, ס'וועט אים גארנישט העלפן, די שטר איז ווערט מער פון אלעס, נאר וואס דען? די חכמים האבן חושש געווען וואס איז טאמער איינער וועט אויפמאכן א שטר, און במילא האבן חכמים מתקן געווען אז א שטר כדי זאל האבן די שטארקע תוקף דארף מען עס מקיים זיין, מען דארף ברענגען עדות אין בית דין אז די עדים וואס האבן געחתמעט אויפן שטר זענען ריכטיגע עדים און אז די שטר איז א כשר'ע שטר, דאס טייטש א שטר מקוים, יעצט. וואס איז די דין טאמער איך האב א שטר וואס איז נישט מקוים און איך קום צום לווה די לווה זאל מיר באצאלן און די לווה זאגט אזוי די לווה זאגט הער מיר צו די שטר איז א גוטע שטר וואס טייטש די לווה אליין איז מודה די שטר איז א גוטע שטר די לווה איז בעצם דא מקיים די שטר נאר וואס די לווה זאגט די שטר איז א גוטע שטר אבער כ'האב דיר שוין געצאלט ער זאגט ביידע זאכן דא איז דא א מחלוקת איין מאן דאמר האלט הפה שאסר הוא הפה שהתיר די מויל וואס זאגט אז די שטר ס'טייטש די לווה האט דאך מקיים געווען די שטר ער אליין ביסט דאך סומך אויף אים ער אליין זאגט ער האט געצאלט און במילא איז ער פטור, א צווייטע מאן דאמר זאגט ניין, ברגע וואס די לווה איז מקיים די שטר, קריגט שוין די גאנצע שטר די זעלבע תוקף וואס די תורה האט עס געגעבן, און במילא יעצט די לווה גלייב איך אים שוין נישט ווען ער שרייט ער האט געצאלט, איך גלייב נאר די ערשטע חלק אז די שטר איז א גוטע שטר, דאס ער שרייט ער האט געצאלט העלפט אים שוין נישט און ער דארף באצאלן נאכאמאל. יעצט דאס, זאגט אביי, איז דא דא די מחלוקת, תנא קמא סבר מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו, איז די לשון מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו עס טייטש אז אפילו נאכדעם וואס די לווה האט מודה געווען די שטר איז א גוטע שטר, דארף ער אויך מודה זיין אז ער האט נאך נישט געצאלט, וואס טייטש דער תנא קמא האלט אז איך גלייב הפה שאסר הוא הפה שהתיר, איך גלייב דעם לוה ער דארף נישט נאכאמאל באצאלן, איז במילא ווען ס'קומט דא דער לוה און ער זאגט פארן מלווה דער שטר איז א גוטע שטר און איך האב דיר שוין באצאלט, איז ער פטור פון צו צאלן, און פאר דעם זאגט דער תנא קמא אז ס'איז נישט דא ביי דעם קיין הוצאה. איי בעצם אויף דעם איז דא צוויי קשיות, קודם כל מ'קען עס דאך נאך מקיים זיין, איז במילא אז מ'קען עס נאך מקיים זיין האט עס יא א געוויסע שוויות, איז אויף דעם זאגן די ראשונים אז ס'רעדט זיך ביי אן אופן וואס דער מלווה האט שוין געזוכט עס מקיים צו זיין, ער האט שוין געזוכט מענטשן זאלן קענען עדות זאגן אז די עדים זענען ריכטיגע עדים און ער האט נישט געטראפן, און במילא עס איז כמעט זיכער ער וועט דאס מער נישט קענען מקיים זיין, און די צווייטע קשיא איז בעצם קען מען דאך עס נוצן אויף צוצודעקן א טעלער, און אויף דעם מוז מען אויך זאגן, די ראשונים זאגן אז ס'רעדט זיך דא פון א קליינע שטר וואס איז נישט גענוג גרויס אויף צוצודעקן א טעלער, און במילא על כל פנים פאר דעם האלט די תנא קמא אז די שטר איז גארנישט ווערט און פאר דעם איז נישט דא ביי דעם קיין הוצאה, ורבי יהודה סובר אז רבי יהודה האלט מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו, ס'טייטש רבי יהודה האלט ווי די צווייטע צד, אז איך גלייב נאר די לוה אז די שטר איז א גוטע שטר אבער נישט אז ער האט געצאלט און במילא האט די שטר א שוויות ווייל איך קען נאך פורע חוב זיין מיט דעם פאר דעם זאגט רבי יהודה אז ס'איז דא ביי דעם הוצאה איי פרעגט די גמרא מאי עד שלא פרעו ומשפרעו זיי מיר מסביר די ווערטער פון די ברייתא עד שלא פרעו ומשפרעו ס'רעדט זיך דאך נישט ביי פרעו לא פרעו דא רעדט זיך אז ס'דא א וויכוח מיטן מלווה און דעם לוה וואס איז דאך פארן פרעון און במילא ווי קומט דא אריין די לשון פון פרעו לא פרעו נאר וואס דען זאגט די גמרא עד שיאמר הלוה פרעתי ולא פרעתי, וואס טייטש צו די לוה זאגט פרעתי צו נישט, דאס איז די מחלוקת, די תנא קמא האלט אז עד שלא פרעו, טאמער די לוה זאגט נישט אז ער האט עס באצאלט, דעמאלטס איז חייב, איז מען חייב משפרעו, ברגע וואס די לוה זאגט כ'האב שוין געצאלט גלייב איך אים, און פאר דעם איז די שטר שוין גארנישט ווערט, פאר דעם איז מען פטור, מה שאין כן רבי יהודה זאגט אף משפרעו, אפילו אז די לוה שרייט כ'האב עס געצאלט, גלייב איך אים נאך אלץ נישט פאר דעם די שטר האט א שוויות און פאר דעם איז דא ביי דעם הוצאה, אזוי ענטפערט אביי. רבא אמר, רבא ענטפערט א דריטע תירוץ, דכולי עלמא מודה בשטר שכתבו שצריך לקיימו, רבא זאגט יעדער איז מודה ווי די ערשטע צד אז טאמער ביי אזא ציור וואס די לוה שרייט די לוה האט עס מקיים געווען און די לוה שרייט כ'האב עס געצאלט גלייב איך די לוה דארף עס נישט באצאלן נאר והכא בכותבין שובר קמיפלגי ס'איז דא א צווייטע מחלוקת די מחלוקת דא איז וואס איז די דין מיט א שובר וואס טייטש וואס איז טאמער די מלווה האט פארלוירן א שטר און יעצט קומט די לוה, די לוה וויל באצאלן די חוב, ער זאגט געב מיר צוריק די שטר, די מלווה זאגט כ'האב עס פארלוירן, און די שאלה איז צו די מלווה קען זאגן, דו, איך האב טאקע נישט די שטר, איך העט דיר שרייבן א צווייטע צעטל, וואס אויף די צווייטע צעטל שטייט אז דו האסט מיר געצאלט, די שאלה איז צו ער קען דאס בכלל זאגן, איין צד זאגט ער קען עס שרייבן, ער שרייבט א צווייטע צעטל, און די לוה מוז אים באצאלן, א צווייטע צד זאגט ניין, וואס טייטש די לוה קען זאגן איך צאל דיר נישט ווילאנג דו ברענגסט מיר נישט די שטר פארוואס ווייל ווייל דו געסט מיר דא א צווייטע צעטל פשט איך דארף יעצט האלטן די צווייטע צעטל לאורך ימים ושנים טובות ווייל וואס וועט זיין טאמער דו וועסט צום סוף טרעפן די שטר וועסט מיר נאכאמאל גובה זיין מילא איך דארף דעם צווייטע צעטל האלטן איך וויל נישט קיין דאגות איך זוך מיר נישט צו האלטן קיין צעטעלעך געב מיר צוריק די שטר כ'העב עס צורייסן דעמאלטס העב איך דיר באצאלן די חוב איז דאס זאגט רבא די מחלוקת דא אז תנא קמא סבר כותבין שובר די תנא קמא האלט מען קען שרייבן א שובר און במילא די מלווה ווילאנג מ'האט נישט געצאלט די חוב האט די שטר א שוויות נאכדעם וואס די לויווע האט שוין באצאלט, וואס דאס טייטש משפרעו, האט די שטר נישט קיין שום שוויות ביים מלווה, ווייל די לויווע קען עס אפילו נישט תובע זיין, טאמער די לויווע וועט וועלן די שטר קען די מלווה זאגן נא דיר א שויבער און זיי געזונט, און ממילא זאגט די תנא קמא אז נאכן באצאלן איז טאקע די שטר גארנישט ווערט, רבי אידא סבר אין כותבין שויבער רבי אידא האלט מ'טאר נישט שרייבן א שויבער, מען דארף אלעמאל צוריק געבן די שטר, און נאך מער, רבי אידא האלט נאך מער אז אפילו נאכן באצאלן טאמער די לווה האט געגעבן געלט פארן מלווה, און די מלווה האט אים נישט געהאט צוריק צו געבן די שטר, ער האט אים געוואלט געבן א שויבער, קען די לווה זאגן איך וויל נישט קיין שויבער געב מיר צוריק דאס געלט און ער דארף אים צוריק געבן די געלט, און במילא זאגט רבי אידא אז אפילו משפרעו האט נאך אלץ די שטר א שוויות, ווייל טאמער די מלווה וועט נישט צוריק געבן די שטר וועט ער דארפן צוריק געבן די געלט, און פאר דעם זאגט רבי אידא אז משפרעו איז חייב. רב אשי אמר, רב אשי ענטפערט א פערדע תירוץ, אז דא רעדט מען אינגאנצן נישט פון די מלווה, רבי אידא רעדט פון די לויווע, מפני שצריך להראות לבעל חוב שני דאמר ליה חזי גברא דפרע אנא, טייטש רב אשי זאגט אזוי, די תנא קמא פון די ברייתא וואס זאגט אז עד שלא פרעו איז מען חייב, משפרעו איז פטור, רעדט פון די מלווה. וואס טייטש, אוודאי ווילאנג מען האט נישט געצאלט האט די שטר א שוויות, נאך מען האט עס געצאלט די מלווה דארף עס מער נישט האבן, און ממילא זאגט די תנא קמא איז מען פטור. רבי אידה לייגט צו אז טאמער ער האט עס צוריק געגעבן צום לווה און די לווה האט יעצט די שטר, זאגט רבי אידה די לווה פארן לווה האט עס א שוויות, ס'טייטש לויטן תנא קמא טאמער די מלווה האט עס צוריק געגעבן פארן לווה האט עס ווייטער נישט קיין שוויות וואס טוט מען מיט א שטר וואס מען האט שוין באצאלט? ס'איז שוין גארנישט ווערט. רבי אידה זאגט ניין. ס'איז יא ווערט, ווייל דער לויווע וויל אנכאפן דער שטר, און ער וויל עס ווייזן די נעקסטע מאל וועלן בארגן געלט ביי א צווייטן, קוק, איך צאל צוריק מיין חובות, קוק כ'האב א שטר וואס כ'האב געבארגט אמאל פון יענעם, כ'האב אים עס געגעבן, יענער האט מיר עס צוריק געגעבן, און ממילא זאגט רבי אידא אז דער לויווע טאמער ער וועט ארויס גיין מיט דעם, וועט ער זיין מחויב שבת אפילו מיט א גענוצטע שטר, מה שאין כן די תנא קמא וואס האלט אז דער דרך איז נישט צו באהאלטן שטרות, נאר דער לויווע ווען ער קריגט צוריק א שטר צערייסט עס גראד, ער וויל נישט ס'זאל אנקומען צוריק צום מלווה זאל אים נאכאמאל תובע זיין, און ממילא נישט שכיח א מענטש זאל זיך דרייען מיט גענוצטע שטרות איז די גענוצטע שטר גארנישט ווערט, זאגט טאקע די תנא קמא אז נאך מען האט שוין געצאלט איז טאקע נישט דא קיין הוצאה ביי א גענוצטע שטר.